אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! אונז האבן שוין אלע מיני שיעורים, די היינטיגע ווערזשען פון די שיעור איז אן א קאפי, און ס'גייט אויכעט זיין ביוטיפול און עמעיזינג בעזר השם, בשם השם נעשה ונצליח. די היינטיגע שיעור איז געספאנסערט דורך שמואל יצחק בן שרה, לעילוי נשמת זיין טאטן עליו השלום, וואס די יארצייט איז עקשעלי דעם שבת, אברהם יוסף בן אריה אשר, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, און דער שמואל יצחק איז א קלוגער ספאנסער, ער איז א קלוגער אינוועסטער, ער ווייסט ווי אריינצושטעקן זיין געלט אויף אזא גוטע פלאטפארם, אונז האלט מיר עקשעלי אינמיטן פיינעלייזן אונזער אייגענע חומש מיט לעכטיגע אותיות, ספעשל צוטיילט לויט וויאזוי אונז צוטיילן מיר די פסוקים, נישט לויט די ראשון שני שלישי, אזוי אז ס'זאל אויסקומען אז יעדן טאג איז דא א איקוועל פארשען. און ס'גייט זיין לעכטיגע אותיות מיט אלע גוטע געשמאקע זאכן, מוישי ארבעט שוין אויף דעם פאר א לאנגע ווייל, מיט געלט און מיט צייט אינוועסטמענט, און אזוי אויך גייט מען אי"ה מאכן א וועבסייט, וואס אויף די וועבסייט גייען מיר אונז האבן אלע שיעורים ארגענייזד, אז מ'זאל עס קענען געשמאק און גרינג אויסהערן, און אויך וועט זיין דארטן אנדערע פערקס, ס'וועט זיין דארטן, אפשר עווענטשעלי וועט זיין דארטן טעסטס יעדע וואך סוף וואך, אדער אנדערע פראגרעמס, אנדערע בעלי דרשנים. סאו יא, מען שטעלט זיך נישט אפ, סאו אז איינער וויל אריין לייגן זיין געלט אין א גוטע אינוועסטמענט וואס די דיווידענדס וועט אים צוריק צאלן פאר עווער, זאל ער אוטריטשן צו מוישי אדער מיר, סאו אונז האבן נעכטן געשמועסט אז רש"י זאגט אז מען דרייט צוריק די זייגער, יא מען האט פארציילט אז יעקב און זיינע קינדער זענען אראפ געקומען קיין מצרים, מען דרייט צוריק די זייגער צוויי יאר, וואס איז געווען די מעשה ווען די הונגער האט זיך אנגעהויבן, סאו נעכטן האבן מיר געשמועסט אז די עולם האט קודם אויסגענוצט זייערע אלע רעזערוועס, נאכדעם האבן זיי געגעבן פאר יוסף זייער גאנצע געלט, נאכדעם האט יוסף געזאגט ענק האבן שוין נישט קיין געלט גיטס אהער ענקערע בהמות, סאו יעצט קומען די מענטשן נאכאמאל, ותתם השנה ההיא יענע יאר האט זיך אויכעט געענדיגט, און ויבאו אליו זענען צוריק געקומען צו יוסף בשנה השנית אין דעם קומענדיגן יאר פון די הונגער יאר, יא ווייל לויט רש"י האט מען דאך צוריק געדרייט די זייגער צו אנפאנג הונגער יאר, קומען זיי יעצט צוריק צום צווייטן יאר וואס דאס איז ממש פאר. יעקב ובניו זענען אראפגעקומען ויאמרו לו און זיי האבן געזאגט פאר יוסף לא נכחד מאדוני אונז האבן מיר נישט באהאלטן פון אונזער הער כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה נאר עס האט זיך אויסגענוצט אלע געלט און אלע אונזערע בהמות און אלעס האבן מיר אונז געגעבן אל אדוני צו אונזער הער און לא נשאר לפני אדוני ס'איז נישט איבער געבליבן פאר אונז צו געבן נאך עפעס פאר אונזער הער בלתי את גויתנו ואדמתנו נאר אונזערע גופים און אונזערע פעלדער. נאר דאס דאס איז אונזער איינציגסטע עסעטס וואס אונז האבן, סאו מילא גייען זיי יעצט סודזשעסטן נעם אונז אלע אלץ עבדים און קויף אפ אונזערע פעלדער און אזוי עסטו עמיר אונז קענען האבן עפעס עסן סאו מיר קענען האבן סערווייוועל, זאגט די הייליגע רש"י בשנה השנית, סאו שיטת רש"י איז אז דאס איז ווייל מ'האט צוריק געדרייט די זייגער, די סיבה וואס כ'האב צוריק געדרייט די זייגער איז ווייל איך וויל דיך ווייזן סערטען זאכן וואס יוסף האט געשטעלט אלץ פרעסעדענט אז ווען זיינע ברידערס קומען סיי זאל ער זיי קענען געבן ארץ גושן סיי זאלן זיך נישט פילן ווי גרים דא אין לאנד, און סיי זיי זאלן נישט דארפן צאלן קיין טעקסעס האט ער געטון סערטען זאכן אזוי ווי ווי מ'עט זעהן שפעטער, סאו די אלע זאכן וויל מיך די תורה לאזן הערן וויאזוי האט דאס יוסף געקענט עטשיוון, מילא דרייט צוריק די תורה די זייגער צוויי יאר פאר די ברידער זענען אראפגעקומען פון אנפאנג הונגער יאר, און יעצט די צווייטע יאר פון די הונגער יאר פאר די ברידער זענען אראפגעקומען, די צווייטע זענען זיי יעצט געקומען און געאפערט אז זייערע זייערע גופים און זייערע פעלדער זאלן ווערן פרעה'ס. אנדערע ראשונים זענען בכלל נישט אן באורד מיט די שיטת רשי אז עס האט זיך געענדיגט די הונגער יאר. איי די מדרש זאגט אין תוספתא דארט אין סוטה זאגט זאגט די מדרש אז אז אז עס האט זיך געענדיגט די הונגער יאר. נע עס איז נישט אויף אזא שטארקע פארנעם ווי דו מאכסט עס און דאס. און זיי האלטן אז יא אז ווען מען רעדט דא פון בשנה השנית רעדט מען דא די נעקסטע יאר נאכדעם וואס האט זיך אויסגענוצט די בהמות. ווען איז דאס? יעדער האלט אנדערש איינער האלט די פיפטע יאר איינער האלט די זעקסטע יאר איינער האלט די זיבעטע יאר. אבער שיטת רש י איז אז מען האט יא צוריק געדרייט די זייגער, די הונגער יאר האט נאר געדויערט צוויי יאר, און די שנה השנית ס'איז די נעקסטע יאר פאר, די נעקסטע יאר פון די הונגער יאר פאר די שבטים זענען אראפגעקומען קיין מצרים. זאגט די הייליגע רש י כי אם תם הכסף, ווען רש י דרוקט שוין די מין קאנסעפט פאר אסאך מאל, זיי האבן שוין זיך באגעגנט אסאך מאל מיט דעם קאנסעפט, רש י זאגט כי אשר תם הכסף המקנה, נישט א לשון פון אם, אויב ס'וועט זיך אויסנוצן די געלט, ווייל זיי קומען דא צו יוסף ווייל ס'האט זיך שוין אויסגענוצט די געלט. סאו קומען זיי זאגן כי אשר תם הכסף, אז ס'האט זיך אויסגענוצט די געלט, אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט דארטן ביי איך גיי נישט עסן עד אם דיברתי דברי, ווי אליעזר זאגט דארטן פאר בתואל און לבן און רשי טייטשט די נעקסטע זאך ובא הכל אל אל יד אדוני, ס'שטייט דאך שפעטער אין פסוק אל אדוני, און ס'שטייט נישט וואס איז געשען אל אדוני, לייגט רשי צו די דריי ווערטער, ובא הכל אל אדוני, אלע אונזערע געלט. האט זיך אויסגענוצט, ווייל אונז האמיר עס געגעבן אל יד אדוני, און וואס נאר, נאר וואס איז איבערגעבליבן, בלתי אם גויתנו, נאר אונזערע גופים און אונזערע פעלדער זענען איבערגעבליבן, כמו אם לא גויתנו. סאו פרעגן זיי יעצט יוסף, למה נמות לעיניך, פארוואס זאלן מיר אונז שטארבן אין פראנט פון דיינע אויגן, גם אנחנו גם אדמתנו, אונז זאל מען שטארבן און אויך אונזערע פעלדער זאלן שטארבן, א פעלד קען שטארבן? יא, אז מען אקערט עס נישט און מען נעמט נישט קעיר דערפון שטארבט עס, און אז אונז האמיר נישט קיין זרעים, אונז האמיר נישט וואס איינצופלאנצן, פארוואס עפעס זאל עס, גייט דאך עס אויך שטארבן, סאו מילא, ענדערשער קויף קויף אונז אויס, קנה אותנו קויף אונז אויף ואת אדמתנו קויף אויך אויף אונזערע פעלדער בלחם און אונזער תמורה אונזער באצאלדונג וועט זיין עסן, און ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, אונז און אונזערע פעלדער וועלן זיין קנעכט פאר פרעה, און ותן זרע געב אונז אויך זרעים, אינוועסט אין דיינע אייגענע פעלדער געב אונז סיעד וואס אונז זאלמיר קענען איינפלאנצן און אלס עבדים וועלמיר אונז ארבעטן אויף דיינע פעלדער, און ונחיה ולא נמות, און אזוי וועלמיר אונז בלייבן לעבן ווייל אז אונז זעמיר דיינע עבדים וועסטו אונז געבן עסן אנלימיטעד, און והאדמה לא תשם, און אויך דיינע פעלדער וואס דו אוינ'סט יעצט וועט נישט גיין פארוויסט, זאגט דער הייליגער רשי ותן זרע לזרוע האדמה, געב אונז זרעים איינצופלאנצן די ערד, אף על פי שאמר יוסף גייט רשי אריין אין א אינטערעסאנטע זאך, יוסף האט דאך געזאגט פאר די ברידערס ווען זיי זענען אנגעקומען אז ס'גייט דאך זיין נאך פינף יאר ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר, נאך פינף יאר גייט זיין די הונגער יאר, און דא קומסטו מיר זאגן אז מ'האט שוין די צווייטע יאר געפלאנט צו פלאנצן פאר די דריטע יאר, אז די דריטע יאר איז שוין געווען אויס הונגער. נאר זאגט רשי מכיוון שבא יעקב למצרים באה ברכה לרגליו וויבאלד יעקב איז אראפגעקומען קיין מצרים נאך די קאנווערסעישאן וואס יוסף האט געהאט מיט זיינע ברידערס איז איז יעקב אראפגעקומען מילא איז באה ברכה לרגליו והתחילו לזרוע מען האט געקענט אנהייבן פלאנצן און וכלה וכלה הרעב ס'האט זיך געענדיגט אינגאנצן די רעב און וכן שנינו בתוספתא דסוטה במילא קומט אויס פון רשי אזוי. אז די ערשטע יאר פון די הונגער יאר האבן זיי אויסגענוצט סיי זייערע אייגענע רעזערוועס, סיי זייער געלט, סיי זייערע בהמות, און די נעקסטע יאר זענען זיי געקומען אפערן, נעם אונז און אונזערע עבדים, און זיי זענען שוין געווען רעדי צו פלאנצן פאר די נעקסטע יאר נאכדעם וואס יעקב איז אנגעקומען. אנדערע ראשונים ווילן זאגן אז דאס איז אינגאנצן א דוחק, וויאזוי קען זיין אז זיי האבן אויסגענוצט און זיי האבן דאך געהאט די עיקום אז די ערשטע צוויי יאר האבן זיי נאך געהאט רעזערוועס, ווער ס'געדענקט. בקיצור, פאר דעם האלטן די רדק, די רמבן, די אבן עזרא, די חזקוני, אלע ראשונים, רוב ראשונים נעמען אן אז די הונגער יאר איז יא געווען אינגאנצן זיבן יאר. איי די מדרש שטייט דאך אין תוספתא? אה, קודם, נישט יעדער מוז מוז האלטן ווי דעם. אדער קען זיין אז ס'האט זיך נאר אביסל פארבעסערט, ס'הייסט די נילוס איז טאקע אביסל ארויפגעקומען מילא ס'איז געווען עפעס בעסער און ס'איז נישט געווען אזוי העווי ווי פארדעם, אבער די הונגער יאר איז נאכאלץ געווען זיבן יאר. אבער רשי איז לשיטתו אז די ערשטע צוויי יאר איז געווען הונגער יאר נאכדעם האט זיך עס געענדיגט און די תורה דרייט מיך יעצט צוריק די זייגער, ביקאוז איך וויל דיך ווייזן וויאזוי יוסף האט געשטעלט פרעסעדענט אז זיינע ברידער זאלן זיין מורא'דיג באקוועם אין מצרים וואנס זיי קומען טאקע אראפ. זאגט די הייליגע רשי לא תשם, לא תהא שממה אז די פעלד זאל נישט זיין פארוויסט, און אזוי ווי די תרגום טייטשט לא תבור, און די טייטש פון לא תבור איז לשון שדה בור א פיסטע ליידיגע פעלד שאינו חרוש וואס איז נישט באארבעט, ס'איז נישט באאקערט געווארן. סאו מילא, זיי האבן טאקע געאפערט פאר יוסף, לאמיר אונז זיין עבדים, און אונז וועמיר ארבעטן אויף דיינע פעלדער, און פאר תמורה, פארן פארן אונז באצאלן פארן זיין עבדים וועסטו אונז געבן אנלימיטעד עסן, אבער יוסף האט מורא געהאט פון דעם, פארוואס ווייל אויב גיי איך זיי געבן עסן אנלימיטעד און זיי גייען נישט האבן קיין שום אינסענטיוו צו ארבעטן ווייל נישט דורך זייער ארבעטן גייען זיי מאכן פרנסה, זיי גייען דזשאסט באקומען פרנסה פון די פון די גאווערמענט, גייט דאך ארויסקומען א מורדיגע חורבן, אז זיי גייען אלע יושב בטל, זיי גייען עניוועי נישט ארבעטן די פעלדער, און אלע מיינע פעלדער וואס איך האב יעצט אפגעקויפט גייען דאך גיין גייען דאך גיין לטמיון, ס'גייט נישט ווערן באארבעט, ממילא האט יוסף געזאגט פאר פאר די מצריים, ענק אפערן אז ענק ווילן זיין עבדים און איך זאל אפקויפן ענקערע פעלדער, איין חלק פון ענקערע אפער נעם איך אן, איך קויף אפ ענקערע פעלדער, ענק ענק לאז איך פריי מענטשן, און עטס עטס ארבעטן פאר די פעלדער וואס איך האב אפגעקויפט, און נאר אויב ס'איז סוקסעספול נאר דעמאלטס וועסטו האבן פרנסה. לאמיר זען וויאזוי ער האט דאס געטון, איז ויקן יוסף את כל אדמת מצרים, ער האט נאר אפגעקויפט די אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו, ווייל יעדער איינער אין מצרים האט פארקויפט זיינע אייגענע פעלדער, פארוואס ווייל כי חזק עליהם הרעב, עס איז געווארן מורא'דיג שווער די הונגער, ותהי הארץ לפרעה, און עס איז אויסגעקומען אז גאנץ ארץ מצרים איז יעצט געווארן אוינט ביי די קעניג. אבער זיי האט ער נישט אפגעקויפט. זאגט די הייליגע רשי ותהי הארץ לפרעה, וואס הייסט ביז יעצט איז דאך עס אויך געווען אונטער די ממשלה פון פרעה, וואס הייסט די מצרים איז געווארן פרעה, וואס הייסט קנויה לו, ס'איז געווארן זיין אייגענע אונערשיפ, זיין אייגענע פערסענעל ריעל עסטעיט. נאך א זאך וואס ער האט געטון, אז ואת העם העביר אותו לערים, יעדע מענטש וואס האט געוואוינט אויף סאוט האט מען גערוקט אויף נארט, און ווער ס'האט געוואוינט אויף נארט האט מען גערוקט אויף סאוט, מ'האט ארום געמישט יעדעם איינעם, קיינער האט שוין נישט מער געוואוינט אין זיין אייגענע הויז, ואת העם העביר אותו לערים אריבער געפירט פון איין שטאט צום צווייטן מקצה גבול מצרים ועד קצהו, אריבער גערוקט א מענטש וואס האט געוואוינט אויף דעם עק מצרים צום אנדערער עק מצרים, כדי אז יעדער זאל זיך שפירן ווי ער איז נישט אינדערהיים, ווי ס'איז טאקע, ס'זאל זיין אזוי ווי א זיכרון, אז דו האסט פארקויפט דיין פעלד פאר פרעה. זאגט דער הייליגער רשי ואת העם העביר יוסף מעיר לעיר לזיכרון, ער האט אריבערגעפירט יעדעם איינעם, ער האט געמאכט יעדעם איינעם מופן, פארוואס ווייל ס'איז עניוועי נישט דיין פעלד, און דאס וואס דו וואוינסט נעבן די פעלד איז דאך נאר צו ארבעטן פאר פרעה'ס פעלד, אלעס איז געאוינט יעצט ביי מצרים. שאין להם עוד חלק בארץ איז כדי צו אילוסטרעיטן פאר זיי אז זיי האבן מער נישט קיין חלק אין ארץ מצרים נאר עס איז אלעס פרעה'ס, און והושיב של עיר זו בחברתה, געזעצט. א מענטש וואס האט געוואוינט אין דעם שטאט האט ער באזעצט אין א צווייטן שטאט, און ולא הוצרך הכתוב לכתוב זאת, די תורה וואלט מיך בעצם נישט געדארפט דאס לאזן וויסן, אלא להודיעך שבחו של יוסף, ער האט מיך געוואלט לאזן די שבח פון יוסף הצדיק שנתכוין להסיר חרפה מעל אחיו, ווייל ער האט דאך געוואוסט ברוח הקודש אז זיינע ברודערס גייען עווענטשעלי אראפקומען דא, אז אז זיי וועלן אראפקומען שלא יהיו קורין אותם גולים זאל זיי נישט רופן ווי זיי זענען וואנדערערס, ווייל אויב יעדער איינער זיצט זיך ביים טאטן אין וויינגארטן, און נאר די ברודערס זענען עפעס אזעלכע פרעמדע מענטשן, איז דאך עס א בזיון פאר די ברודערס, האט ער געמאכט אז יעדער איינער זאל זיין וואנדערערס. כדי אז ווען די ברודערס קומען אן זאלן זיי זיך אויך שפירן אינדערהיים, זיי זאלן זיך שפירן ווי זיי זענען איקוואל צו יעדעם איינעם. סאו זאגט די הייליגע רשי מקצה גבול הוא מצרים, און דאס איז אויך געווען א חלק פארוואס די תורה דרייט מיך צוריק די זייגער לויט רשי, כדי איך זאל טאקע וויסן פארדעם אז די ברודערס זענען אנגעקומען צו א פלאץ ווי זיי האבן זיך געשפירט געשמאק און קאמפארטעבל, מקצה גבול מצרים, כן עשה לכל הערים, אזוי האט ער געטון צו אלע שטעט אשר במלכות אשר במלכות מצרים, מקצה גבולה ועד קצה גבולה האט ער אריבערגערוקט די וואס האט געוואוינט דא איז געגאנגען וואוינען דארטן. סאו וואס נאך האט ער געטון אנצוגרייטן פאר די ברידערס אז ווען זיי קומען אן זאל זיין שוין געשטעלט פרעסעדענט אז זיי זאל זיין געשמאק? אז ער האט אויסגעלאזט איין חלק מענטשהייט פון מצרים האט ער אויסגעלאזט זיי האט מען נישט געקויפט זייערע פעלדער זיי האט מען נישט צוגענומען זייערע פעלדער זיי האט מען נישט געבעטן צו ארבעטן פאר אונז זיי האט מען נישט אוועקגערוקט פון איין פלאץ צום צווייטן ווער? רק אדמת הכהנים די גלחים זייערע פעלדער לא קנה האט יוסף נישט אפגעקויפט פארוואס ווייל כי חוק לכהנים מאת פרעה ווייל פרעה געבט דאך זיי אן א דעילי בעיסיס א סערטען אמאונט פון עסן און ואכלו את חוקם און זיי עסן זייערע זייער געלט וואס זיי באקומען פון די גאווערמענט וואס זיי זענען דאך אויף פעיראל פון פרעה אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם וועגן דעם האבן זיי נישט געמוזט פארקויפן זייערע פעלדער ממילא איז עס אויסגעקומען אז געוויסע מענטשן אין מצרים האבן יא געמעגט האבן זייער אייגנס סאו יעצט שפעטער ווען ער גייט געבן געושן פאר די ברידער זאלן זיי עס אויך מעגן האבן און נישט ס'זאל זיין אוינד ביי פרעה. פארגעט א אינטערעסאנטע זאך מיין שווער זאל זיין עקשעלי געזאגט שטייט דארטן אין ביי די מעשה פון אשת פוטיפר איז פוטיפר איז אהיים געקומען און זיין ווייב זאגט אים כדברים האלה עשה לי אזוי ווי די דאזיגע רייד האט דער יוסף געטון צו מיר סאו זאגט דארטן די תרגום יונתן וואס האט זי געטון זי גענומען ווייסעכל פון אייער אויסגעגאסן אויפן בעט און דאס געוויזן פאר פוטיפר פוטיפר פון די ערשטע מינוט האט ער געוואלט הרג'נען יוסף ווייל ווייל אז יוסף האט געקענט טון אזא אזא אזא זאך האט ער געוואלט הרג'נען יוסף, אבער ער האט געוואלט טעסטן טאקע צו זי איז צו צו צו זי איז גערעכט, האט ער גענומען א סעמפל פון די ווייסעכל פון אייער, ער האט עס געטראגן צו די כהנים פון מצרים, און די כהנים די גלחים, און די כהנים האבן עס געטעסט צו ס'איז צו ס'איז ווייסעכל, וויאזוי האבן זיי עס געטעסט? זיי האבן גענומען פייער, זיי האבן עס געלייגט אין פייער, און זיי האבן געזען צו ס'קאכט זיך אויף, אייער קאכט זיך אויף. און מילא אזוי האבן זיי ריינגעוואשן יוסף און פוטיפר האט געוואוסט אז ער איז אומשולדיג אבער אריינגעלייגט אין תפיסה האט ער אים יא ווייל פאקטיש למראית העין האט זי האט זיך זיין ווייב מ'דארף האבן רעספעקט פאר זיין ווייב זיין ווייב האט אים דאס מילא הרג'נען גייט ער אים נישט און ער גייט פאר דעם גייט מען אים לייגן אין תפיסה אבער למעשה האט האבן די כהנים פון מצרים געראטעוועט יוסף'ס לעבן האט ער געהאט דא א הכרת הטוב וואס ער האט זיי געדארפט צוריק באצאלן סאו יעצט ווען ס'איז געקומען צו אפקויפן גאנץ מצרים'ס פעלדער, האט ער געמאכט אז די כהנים דארפן עס נישט באצאלן, אזוי האט מיר מיין שווער געזאגט, זייער אינטערעסאנטע זאך, זאגט דער הייליגער רשי הכהנים, ווער איז דאס? הכמרים, די די די מיניסטערס אין די קלויסטערס, די גלחים, און זאגט רשי כל לשון כהן משרת לאלהות הוא, ס'איז א משרת פאר א עבודה זרה, חוץ ווען ס'שטייט נעבן א שטאט, נעבן די נאמען פון א שטאט, מאותן שהן לשון גדולה. כמו כהן מדין, כהן און, וואס ווען ס'שטייט כהן נעבן א שטאט מיינט עס אז ער איז די הער פון דעם שטאט, אבער ווען ס'שטייט פלעין כהן איז עס א מיניסטער פאר עבודה זרה, א גלח, חוק לכהנים, והחוק כך וכך לחם ליום, אז אז די כהנים זענען געווען בעיסיקלי אויף פעיראל פון פרעה, און פרעה האט זיי געגעבן א סערטען אמאונט פון עסן יעדן איינציגסטן טאג. סאו למעשה האט מען געשמועסט אז אננעמען זייער אפער אז זיי זאלן זיין עבדים און די פעלדער זאלן זיין פאר פרעה האט ער נישט געוואלט, פארוואס? ווייל דעמאלטס וועט אויסקומען אז זיי עסן פאר פרי, און זיי און זיי וועלן סלעקן פון זייער ארבעט, זיי וועלן נישט טון קיין זייער דזשאב בנאמנות ווייל זיי באקומען במילא עסן, מילא האט ער נאר אפגעקויפט די פעלדער. אבער פאר פעלדס ארבעטערס גייען זיי יא זיין, ער גייט זיי יא האבן אלס פעלדס ארבעטערס, ווייל ווער דען וועט באארבעטן די פעלדער? סאו ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום, איך האב ענק היינט אפגעקויפט אלס פעלד ארבעטערס, מינינג טו סעי נישט פאר אייביג נאר פאר היום, נאר אלס פעלד ארבעטערס, ואת אדמת און אויך ואת אדמתכם איז לפרעה. דאס האבן זיך האבן דאך ענק פארקויפט די גאנ אלע פעלדער פאר פרעה, סאו הא לכם זרע, דא האט עטץ זרעים, וזרעתם את האדמה, גייטס פלאנצן איין דעם לאנד, מילא נאר אזוי וועט עטץ קענען האבן קאנטיניוט סורווייוועל, עטץ וועטס נישט באקומען קיין עסן, אזוי ווי א עבד וואס באקומט עסן פון זיין פון זיין הער אייביג, ניין, איך קויף אפ ענקערע פעלדער, ענק וועלן ארבעטן פאר מיר. פון א ד, נאר היום, נאר אזוי ווי פעלד ארבעטערס, און איך וועל ענק געבן זרעים, און יעצט אויב זענט עטס סוקסעספול און ס'וואקסט טאקע וועט עטס קענ, וועט עטס האבן סורווייוועל, און אז נישט וועסטו נישט מאכן קיין דאלער, סאו וואס, וואס, וואס גייט געשען, והיה בתבואות ווען ס'וועט זיין די צייט פון שניידן די תבואה, ונתתם חמישית לפרעה וועט עטס אראפגעבן א פיפטל פאר פרעה ווייל פאקטיש אוינט ער. די עקשול ערד, און וארבע הידות פיר חלקים וועט זיין פאר ענק, די ערשטע צו ריאינוועסטן לזרע השדה, צוריק צו ריאינוועסטן פאר די קומענדיגע יאר קראפ, די צווייטע חלק גייט זיין לאכלכם פאר ענקער עסן, און די דריטע חלק וועט זיין ולאשר בבתיכם די עבדים ושפחות וואס געפונען זיך אין דיין הויז, און די פערטע חלק גייט עטס געבן פאר ענקערע קינדער לאכול לטפכם. זאגט די הייליגע רשי אויף די פריערדיגע פסוק הא כמו הנה כמו וגם אני הא דרכך בראש נתתי ברענגט ער א ראיה פון יחזקאל ווי די ווארט הא מיינט אויכעט הנה זאגט די הייליגע רשי לזרע השדה שבכל שנה וואס הייסט ענק וועלן נעמען פון די קראפ וואס וואקסט פאר די קומענדיגע יאר א פיפטל צו איינפלאנצן פאר שפעטער ולאשר בבתיכם עטס וועטס געבן איין חלק פאר ענקער הויזגעזינד לכאורה אויב זאגסטו לכם און דו זאגסט צום סוף פסוק לטפכם וואס הייסט בבתיכם ווער אנדערש איז די הויזגעזינד אויב האסטו שוין געזאגט פאר דיר און פאר דיינע קינדער ווער נאך איז די הויזגעזינד זאגט רש"י לאכול העבדים והשפחות אשר בבתיכם דאס גייט ארויף אויף די עבדים און שפחות וואס געפונען זיך אין דיין הויז לטפכם פאר בנים הקטנים סאו מילא די מענטשן זענען יעצט געווען מורא'דיג אויסערגעווענליך העפי מיט דעם אפער ווייל בעצם ווען פרעה זאגט ווען עטס נעמטס פאר ענק א פיפטל און די איבעריגע פיר חלקים געטס פאר מיר, וואלטן זיי אויך געמוזט איינגיין אויף דעם אפער, זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה, מ'האט זיי געקענט מעניפילעיטן, מ'האט זיי געקענט, מ'האט געקענט זיי זאגן וואס מ'וויל, יעצט אז יוסף קומט מיט אזא דזשענערעס זאך אז מ'דארף נאר אראפגעבן א פיפטל פאר פרעה, איז ויאמרו האבן זיי אויסגעשריגן החיתנו האסט אונז אויפגעלעבט! נמצא חן בעיני אדוני אונז זאל מיר אונז אבער טרעפן חן אין דיינע אויגן אז זאלסט טאקע אויספירן די אפער וואס דו האסט אונז געגעבן אז אונז זאל מיר באקומען פיר פיפטלעך, און והיינו עבדים לפרעה אונז זאל מיר גלעדלי טון דאס וואס דו דארפסט אז אונז זאל מיר אראפגעבן א פיפטל פאר פרעה, אויב האלטסטו איין דעם צוזאג, נמצא חן, לעשות לנו זאת כמו שאמרת, אז אונז זאל מיר טרעפן חן אין דיינע אויגן אז זאלסט טאקע טון דאס וואס דו האסט צוגעזאגט אז דו וועסט טון, אז אונז וועלמיר האבן פיר חלקים און פאר פרעה נאר איין פיפטל, והיינו עבדים לפרעה, להעלות לו המס הזה בכל שנה, אז אונז וועלמיר אים געבן דעם פיפטל וואס ער דארף יעדע איינציגסטע יאר, וישם אותה יוסף לחוק, יוסף האט דאס טאקע אריינגעזעצט אלס א גזירה, אז פון היינט און ווייטער וויבאלד אלע לענדער, אלע פעלדער זענען געאונט ביי פרעה, איז יעדע איינציגסטע מענטש וואס באארבעט זיין פעלד מוז אראפגעבן פיר חלקים, קען נעמען פאר זיך פיר חלקים און א פיפטל דארף ער געבן פאר פאר פרעה עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש, פאר פרעה זאל גיין א פינפטל, רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעה, אויסער די אדמת הכהנים לבדם, זיי דארפן נישט אראפגעבן קיין פיפטל, פארוואס? ווייל זייערע פעלדער זענען דאך נישט פרעה'ס, זיי האבן זיך אליינס אונערשיפ אויף זייערע אייגענע פעלדער. מילא, און די תורה זאגט מיר עס איבער ממש אלס א הקדמה צום נעקסטן פסוק, ווייל די תורה וויל מיר זאגן אז ער האט געשטעלט פרעצעדענט אז די שבטים זאלן האבן זייער אייגענע לאנד, זיי זאלן נישט דארפן ארבעטן אין די פעלדער, זיי זאלן נישט דארפן אראפגעבן קיין פיפטל פאר פרעה, און אויך זאלן זיי נישט שפירן ווי קיין גרים, ווי זיי זענען גרים און קיינער אנדערש איז נישט קיין גר, מילא איז עס די פערפעקט הקדמה. צו וישב ישראל בארץ מצרים, יעצט קען איך שוין צוריק דרייען די זייגער צו פרעזענט טיים, איך קום צוריק צו פרעזענט טיים יעצט אז דו ווייסט שוין אז יוסף האט אראפגעשטעלט פרעצעדענט, אז ער האט געמאכט א געוויסע פאלק כהנים וואס זיי מעגן האבן זייער אייגענע פעלדער, זיי דארפן נישט אראפגעבן קיין פיפטל, און אויכעט האט ער געמאכט אז קיינער וואוינט נישט אין זייער אייגענע וויינגארטן, יעדער איז צומישט און מפוזר און מפורד, מילא יעצט קענען די אידן אראפקומען, ער קען זיי געבן ארץ גושן, און זיי קענען עס האבן אלס א ארבטייל, סאו וישב. ישראל בארץ מצרים בארץ גושן איז ויאחזי בה, זיי האבן געהאט אין דעם א ארבטייל, זייער אייגענע לאנד, און זיי האבן נישט געדארפט אראפגעבן פאר פרעה די שטייער פון א פיפטל, ויפרי וירבי מאוד, זאגט די הייליגע רש"י, וישב ישראל בארץ מצרים, והיכן ווי אין ארץ מצרים, בארץ גושן שהיא בארץ מצרים, אזוי ווי ווייל דער פסוק זאגט, דער רש"י שטערט אז ס'זאגט בארץ מצרים און בארץ גושן, ווי? אין ארץ מצרים אדער אין ארץ גושן? אויף דעם ענטפערט רש"י, בארץ גושן שהיא, וואס דאס ארץ גושן געפינט זיך בארץ מצרים, און די לעצטע רש"י ויאחזו בה, לשון אחיזה, זיי האבן געהאט א ארבטייל. דאס הייסט עס איז געווען זייער אייגענע אונערשיפ, סאו יוסף האט, פאר דעם האט די תורה דא צוריק געדרייט צוויי יאר די זייגער, כדי זאלסט וויסן אלע השתלשלות וואס איז געשען, אז אזוי אז ווען די אידן קומען אן זאלן זיי קענען האבן זייער אייגענע לענד ווען קיינער אין מצרים האט נישט געאונט זייער אייגענע לענד, און זיי זאלן נישט דארפן באצאלן א פיפטל שטייער פאר די גאווערמענט ווען יעדער איינער אין מצרים האט געמוזט צאלן א פיפטל פאר די גאווערמענט ווייל ס'איז געווען פרעצעדענט אין שטאט אז געוויסע מענטשן דארפן נישט האב א סוקסעספול דעי ענד האב א לעכטיגן שבת און פאסט גרינג! מ'זאל זיך זעהן נעקסטע וואך בעזר השם.